ווייל די גאנצע לשון הרע דאס קומט זיך דאך אויף נאר ווייל ס'זעט דיר אויס אז יענער איז טיף, יענער איז דיר מזיק, דו האסט מורא יענער וועט דיר מסיג גבול זיין, האסט מורא אז יענער מצליח אויף דיין חשבון, דאס איז פשוט חסרון אין אמונה, דאס איז א כופר בעיקר, ווייל ווען א מענטש ווייסט, נאר וואס איך האב האב איך, ס'האט גארנישט מיט יענעם, וואס איך, מיין הצלחה האט גאר גארנישט מיט יענעם, וואלט ער נישט געהאט אויף אים לשון הרע. ווען דו ווייסט אז עס האט זיך גארנישט געבינדן מיט דיר. אזוי טייטשט דער בן איש חי. ער זאגט אז עס שטייט אין פרשת מצורע שטייט והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, נאך וואס ער איז שוין געווען בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ער איז שוין געווען בדד ישב אינדרויסן, נאכדעם קומט ער שוין מכפר זיין יעצט ער איז שוין אלץ אריבער. והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, ער דארף אפשערן דעם גאנצן קאפ, ואת ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ואת כל שערו יגלח, וואס איז יעצט? וואס איז ווייטער אפשערן? וואס איז יעצט? זאגט דער בן איש חי, די תורה איז יעצט ארויפגעגאנגען צו דעם שורש פארוואס רעדסטו לשון הרע, פארוואס רעדסטו לשון הרע? אז ער רעדט זיך דאך איין אז יענער נעמט דיר צו, אפשר יענער איז דיר מסיג גבול, אפשר יענער, אפשר איז דאס א נזק פאר דיר. האט דער רבי האט דער אייבערשטער געהייסן שער אפ דעם קאפ, די האר פון קאפ, וואס איז, ווען א מענטש האט א קאפ מיט האר, האט אפאר הונדערט האר, זעט עס אויס ווי איינס ליגט אויפן צווייטן, צווייטן אויפן דריטן, זעט אויס עפעס א א, עס ליגט איינס אויפן צווייטן, אויפן דריטן, אויפן פערדן, שער אפ די האר, וועסטו זען אז יעדע האר האט א עקסטערע גומא אין קאפ, וואס פון דארטן וואקסט ער. ווי די גמרא זאגט אין מסכת בבא בתרא אז טאמער אלמלי שתי שערות יונקות מגומא אחת, ווען צוויי האר גייט ארויס פון איין גומא, וואלט ער גלייך בלינד געווארן. יעדע האר האט זיך זיין גומא. איז אז יעדע האר האט זיך זיין גומא האט זיך יעצט יעדע מענטש אויך זיין פרנסה, זיין כבוד מיט זיין אלץ, וואס האסטו צו מקנא זיין יענעם און רעדן און רעדן אויף יענעם לשון הרע. נישט א טשעלע. די שער אפ א ווייל זי זאל זען אז יעדער יעדער איינער האט זיין גומא וואס פון דארטן איז ער יונק דאס איז פרנסה אזוי דאס אין אנדערע עניינים עס קומט צו שידוכים צו וואס ס'איז האסט מורא דו רעדסט אויף יענעם רעדסט זיך היינט אויף דיין חתן וואס האסטו מיט יענעם עס איז פרנסה אזוי אין אלע זאכן יעדע מענטש יעדע האר האט זיך זיין גומא האט זיך יעדע מענטש זיין גומא פון דארטן דיין יניקה דאס האט גאר האסט גארנישט מיט יענעם. דאס איז טאקע געמאכט די קלאמער זאפאריזשע נאר כדי קוק אויף די עיקר און די תיקון אויף דעם יגלח את כל שערו זע אביסל זע דעם אייבערשטן דו האסט גארנישט מיט יענעם זיי פרייליך מיט דיינס און דו דארפסט עפעס גיי צום אייבערשטן האט גענוג ר' מאיר פרעמישלאנער איינער איז געקומען זיך באקלאגן איז געקומען צו ר' מאיר פרעמישלאנער טון איינעם צו בארעדן ווייל ער איז אים משיג גבול, ער האט אים שטארק בארעדט, ער האט שטארק גערעדט אויף אים, און האט אים געפרעגט אויב ער האט פארשטאנען, האסט געזען אמאל ווי א פערד טרינקט וואסער פון ים? זאגט ער יא, ווי אזוי טרינקט ער? ער פויקערט, ער שטופט מיר, ער שטויסט מיט די פיס, שטויסט מיט די פיס אין ים אריין, אין די וואסער אריין, שטויסט, און דו ווייסט פארוואס שטויסט ער, פארוואס שטויסט ער? ווייל ער זעט דארט נאך א פערד אין שפיגל, ער זעט דארט אין שפיגל א, און ס'דאכט זיך אים אז ער וויל אים צונעמען, הייבט ער אים אן צו שטויסן, וואס האסטו פארדינט מיטן שטויסן?

דעת רבי יהודה איז אז כל האיסורים שבתורה אלע איסורים בטלים בשישים. און מין במינו, האלט רבי יהודה איז אפילו באלף לא בטל, ס'איז נישט להלכה. און אזוי דעת רבי יהודה. א מין במינו איז אפילו באלף לא בטל. נאר די זאגט דער רבי רבי שמעלקא אזוי, כל איסורים שבתורה, אלע תאוות, יא, אלע תאוות איסור, אלע תאוות איסור, בטלים בשישים, ס'קומט אן צו די זעכציג, ווערט בטל די תאוות. ס'ווערט בטל די תאוות. אבער מין במינו זאגט ער מינות אפיקורסות במינות אפילו באלף וועט אלט זיין טויזנט יאר אויך לא בטל אז דער וואס נישט ארבעט מיט זיך יגלח את כל שערו איז אפילו באלף לא בטל און אזא שטייגער זאגט רבי יוסף שאול נאטאנזאן די וואך דער בעל שואל ומשיב ער זאגט עס אין ספר דברי שאול זאגט ער אז אז שטייט די וואך ומראה הנגע עמוק מעור בשרו איז נגע צרעת הוא זאגט ער פונקט ווי אין חולי הגוף ווייסן אלע אז ס'דא א מחלה חיצונית און א מחלה פנימית א מחלה חיצונית קען מען לייכט אויסהיילן דעמאלטס א מחלה פנימית איז שוין שווערער אויסצוהיילן איז שווער אויסצוהיילן זאגט ער די זעלבע זאך איז דא אויך אין חולי הנפש ס'איז דא וואס איז דא די חיצונית וואס איז א רדיפה נאך תאוות, א רדיפה נאך תאוות, קען מען לייכטערהייט אויסהיילן, א רדיפה נאך תאוות, די לייכטערהייט, מען דארף ארבעטן און עס היילט זיך אויס. ס'איז דא אבער וואס איז מראה הנגע איז יא עמוק מעור בשר, חלילה וחלילה אז איז דא א חיסרון אין אמונה, וואס איז מראה הנגע עמוק מעור בשר, דאס איז וראהו הכהן וטמא אותו, א מחלה פנימית, אין מינות, צי אין מינות, צי צי צי צי מידות חלילה וחס, מידות מושחתות. מידות מושחתות דער אמונה, דאס איז מראה הנגע זאגט רבי יוסף שאול, עמוק מעור בשר. נעבעך א מחלה פנימית דאס איז וראהו הכהן וטמא וטמא אותו. איז ער מסיים אויף די ווארט רבי יוסף שאול, מיט אויף דעם ווארט, ואם כי היא על דרך המליצה, לא מנעתי לכותבו כי נעים ונחמד מאוד. כי נעים ונחמד מאוד. איז אפילו ס'איז מליצה איז דאס א איז דאס א הייליגע מליצה. אז די אמונה אויף דעם ארבעטן בא חבקוק והעמידן על אחת. וצדיק באמונתו יחיה, וואס איז טייטש רבי ברוך בער, רבי ברוך בער לייבאוויטש האט געשמועסט וועגן זאגן אז יעדע מיליטער האט א א בסיס ראשי, יעדע מיליטער יא, א בסיס צבאי, א בסיס ראשי, א בסיס צבאי, זאגט ער דער בא חבקוק והעמידן על אחת אז דאס איז דער בסיס פון כל התורה כולה, דער בסיס ראשי. דער צדיק ווען מען איז אויף וואס אויף דעם וויל דער שטענדיג ביי א באס איז רשע אויף דעם וויל דער אויב די שונא זיך משתלט זיין אויף דעם יא די תדוז איז דער באס איז די גרעסטע באס איז טייטשט די קאברינער דערפאר וכל מעשהו באמונה די גאנצע מעשה פון א איש יהודי איז התחזקות באמונה פשוטה און נחסינה וואס זאל קענען א שטייגער אמונה פשוטה, מען האלט זיך נאך אין אדר, און א ווארט פון די ווילנער גאון אויף די מגילה, ער זאגט אזוי, אז שטייט ווער ס'געדענקט די פסוקים, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כורעים ומשתחוים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה. דער עולם געדענקט וואס שטייט ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצות המלך. ויגידו להמן שטייט. לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי. טייטשט די ווילנער גאון אזוי. די אלע אלע וועלטן עבדי המלך אשר בשער המלך אלע האבן זיך אים געשפיט געביקט. זיי האבן געפרעגט מרדכי, המן דער המן האט געהארגעט ווער עס האט זיך נישט געביקט, געשאכטן געהארגעט ווער עס האט זיך נישט געביקט. האבן זיי געפרעגט אים מרדכי דו האסט נישט מורא? דו האסט נישט מורא? ער הארגעט דא מענטשן, דו האסט נישט מורא? האט ער געזאגט כי הגיד להם אשר הוא יהודי, האט ער געזאגט איך בין א איד, מיין לעבן וועט נישט המן און נישט די דאקטער קובע זיין מיין לעבן איז ביי דעם אייבערשטן, איך בין א איד, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה, איך בין א איד ווי מיין לעבן וועט ער מיר נישט קובע זיין ער וועט נישט קובע זיין מיין לעבן. זאגט די ווילנא גאון טייטש ויגידו להמן לראות האבן געוואלט זען היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי צו ס'וועט האבן א תקומה די ווערטער אז ער איז א איד און מיין לעבן איז נישט תלוי אין אים מיין לעבן איז פון אייבערשטן איך ווער נישט נתפעל איך האב נישט מורא זאגט די ווילנא גאון וואס איז געווען ביים סוף נאכדעם ונהפוך הוא שטייט ורבים מעמי הארץ מתיהדים, טייטש די ווילנא גאון רבים זענען האט אויך א טייטש פון חשובע, די אלע חשובע וואס האבן דעמאלטס געפרעגט הים לראות היעמדו דברי מרדכי זענען די אלע מתיהדים זענען געווארן יעצט זיי זענען דאך געווארן אידן פארוואס?

וכל מעשהו באמונה ס'איז געווען רב אברהם יפה'ן פון נאווארדאק דערציילט אז ס'איז געווען אין נאווארדאק געווען א בחור איז ער געווען נישט קיין גרויסע חכם און נישט קיין קליינע טיפש א גרויסע טיפש איז ער געווען און דער עולם אין דער ישיבה האט כסדר געלאכט אויף אים ס'איז געווען איינמאל

האט מגלה געווען אין חלום פון הימל, וואס האט מען אים מגלה געווען? זאגט ער, איך האב געזען אין חלום האב איך געזען די נומבערס אַכצן, זיבעצן, דרײַ הונדערט זיבעציק. האט מען אים געפרעגט, דו ווייסט אז אַכצן, זיבעצן, דרײַ הונדערט זיבעציק דאס איז זיבן נומער, און אין די לאטערי דארף מען אנפילן נאר דריי נומער, איז ווי אזוי האסטו עס אנגעפילט? דאך נאר דריי, דארט מען פילט נאר דריי און דו האסט זיבן נומער. זאגט ער, אויף דעם דארף מען שכל, כ'האב געמאכט א חשבון.

וועגן דעם, וועגן דעם איז ער אזוי מצליח. וועגן דעם איז ער אזוי מצליח. אז דו זאלסט פארשטיין אז אלס איך רוי באמונה אלסדינג איז דאך פון דעם אייבערשטן. דא א גרויסער ראש כולל אין אלעד, הייסט הגאון רבי אבא משה פאקטער, זאל האבן א רפואה שלימה. ער ער ער דערציילט אז ער האט א כולל פון פינף הונדערט אינגעלייט. ער איז. איז בראשית דרכו דערציילט ער איז ארויסגעקומען קיין חוץ לארץ מאכן געלט אין ניו יארק, און קיין ענגליש קען ער נישט, אידיש קען ער כמעט אויך נישט, כמעט וואס ער קען נישט קיין אידיש, און האט ער גענומען א עסקן זאל אים צוהעלפן, ער האט גענומען עפעס א עסקן זאל אים צוהעלפן דארטן, א עסקן וואס פארשטייט דעם שפראך, ער איז ארויפגעקומען צו איינעם.

דערציילט ר' אבא משה אז ער איז ארויסגעגאנגען דרויסן און געזאגט פאר דעם עסקן וואס איז מיטגעגאנגען מיט אים ער האט שטארק עגמת נפש פון דעם גאנצן דאס דא פינף הונדערט דאלער גיט ער מיר פאר אזא כולל וועגן דעם האב איך געדארפט אזויפיל רעדן האט ער געזאגט אנטשולדיגט קוק אין צעק וועסטו זען ס'איז דא דריי זיראוס נישט צוויי זיראוס. די דריי אפסים דא, דריי זירא זענען פינעף טויזענט! אוי האט ער געזאגט א נס איך קען נישט קיין אידיש, וואס וואלט זיין ווען איך קען אידיש, איך וואלט פארשטאנען אז טויזענט איז עלעף, איך וואלט פארשטאנען אז טויזענט איז עלעף, וואלט איך זיך דאך נישט געשפארט אין די ערשטע מאל, טויזענט דאלער וואלט איך שוין אויך איינגעגאנגען, נאר ווייל איך קען נישט קיין אידיש האב איך פינעף טויזענט דאלער, איר פארשטייט דאס איז אלסדינג, ווען א איד איז מיטן אמונה'ס אייזן אין בורא עולם, ער לעבט מיטן בורא עולם.

אבער אוודאי און אוודאי דארף א איד מאכן שטענדיג השתדלות ביי יעדע זאך, השתדלות, מ'האט דערציילט ס'איז געווען אין קעלעם איז געווען א אדם גדול האט געהייסן ר' לייב חסיד, איז געווען אין קעלעם, ער איז געווען דארטן ביים באן סטאנציע, ביים באן סטאנציע איז ער געשטאנען דארטן אין די שורה, האט מען געדארפט קויפן א טיקעט, איז ער געשטאנען אין די שורה, איז אריבערגעגאנגען עפעס א תלמיד דארטן פון קעלעם, האט געזען רבי לייב חסיד שטייט דארטן, זאגט ער נישט בכבוד, איר דארפט נישט שטיין דא, גיבט מיר די געלט און איך וועל אייך קויפן א טיקעט, איך וועל אייך קויפן א קארטל, א טיקעט, גיבט מיר די געלט, זאגט ער איך האב נישט קיין געלט, ער פרעגט אים פארוואס זענט איר געקומען דא, ווייל איך האב אמונה.

און מ'איז געשטאנען אין שורה, ווען מען האלט ביי אזא מדריגה איז עס אזוי. די שאלה איז ווי אזוי ווי ווי אזוי ווי אזוי מען גייט צו צו די זאך. ווען מען גייט צו מיט מיט מיט'ן ריכטיגן אמונה. דאס א בעל עגלה איז אריינגעקומען אמאל צום חפץ חיים און האט געוויינט אז די פערד איז אים געשטארבן. ער האט געוויינט.

אבער דער סקולענער רבי זכרונו לברכה האט אים געזאגט, ערשט יעצט וועסטו אנהייבן צו מאכן השתדלות. ווייל יעצט אז דו זעסט אז ס'נישט דאס און נישט יענץ, נאר דער אייבערשטער, יעצט הייסט עס השתדלות. ביז היינט האט עס נישט געהייסן קיין השתדלות, האסט זיך איינגערעדט אז דיין השתדלות איז וואס ברענגט דיר פרנסה. ביז היינט האט עס געהייסן כאילו דו האסט עס גערופן השתדלות, אבער דאס איז געווען כאילו ער האט געטראכט אז דאס מאכט די פרנסה. ער האט געמיינט אז דער ביזנעס ברענגט די פרנסה, דאס איז נישט געווען קיין השתדלות, און דערפאר איז ער געגאנגען אין דר'ערד.

און אויף אזא נוסח ווען ער גייט אויף דעם נוסח איז דאך נישטא איז דאך נישטא קיין איז אטאמאטיש איז נישטא די פראבלעמען פון די נגעים פון די לשון הרע מיט די קנאה ווייל ווי איז א לשון אין פלא יועץ ברענגט אין ערך קנאה מיט אזוי ווי אין יצר לב האדם רע

און די גדולה שנאה שהיא מחמת קנאה זאגט ער די שנאה וואס קומט פון די קנאה דאס איז אש אוכלה היא לאין מרפא ומי שיש בו מידה רעה זו זאגט די פלא יועץ כל ימיו מכאובים ואוכל לחם ועצבים ואין לו רעים אהובים ומרבה ריבות און נאר קריגערייען והוא שמח לאיד ורוצה בתקלת חברו ומי יוכל לספר גודל רעתו.

לא יחסר ממה שקצוב לו, עס וועט נישט פעלן איין דאלער וועט נישט פעלן פון וואס די בריוו קצבו ממנו. ממילא איז דעמאלטס ויתרצה במה שרצון הבורא הצור תמים פעלו, כל היכא דטבא ליה עובדא ליה. פון איין זייט צו וויסן אפילו ווען ס'איז א יחיד בעולם האט נישט געהאט קיין דאלער מער, פון אנדערע זייט וויסן אפילו ווען ס'איז דא טויזנטער סוחרים נאך אזעלכע. דאס איז קלאר. א איד דארף מאכן השתדלות, דארף מען אוודאי, די לשון פון רבינו יונה, אין ספר היראה שרייבט דער רבינו יונה, לא יוכל לאדם לעבוד הבורא אם לא יטרח לבקש מזונותיו, די לשון פון רבינו יונה, ראשונים כמלאכים, לא יוכל לאדם לעבוד הבורא אם לא יטרח לבקש מזונותיו, ער מאכט, ער מוז, ער מוז גיין טון פאר פרנסה, אויף אן אנדערע זייט דארף מען געדענקען וואס די יו ר האט געזאגט.

אין א מדרש, אין תהילים א באקאנטע מדרש אלקי בך בטחתי אל אבושה, זאגט דער מדרש, היו שומרי המדינה עוברים ומצאו אכסנאי אחד ותפסוהו, מען האט געטראפן עפעס א גאסט מען האט אים איינגעזעצט, שומרי המדינה מען האט געטראפן עפעס א גאסט, ואמר אל תכוני שלאגטס מיך נישט כי בן ביתו של מלך אני, איך בין א בן בית פון מלך. כיון ששמעו כן הניחוהו האט מען איבערגעלאזט ושמרו עד הבוקר, מ'האט אים אפגעהיטן ביז אינדערפרי פארטאגס, בבוקר הביאוהו אצל המלך מ'האט אים געברענגט צום מלך, ואמרו לו בן ביתך מצאנו אמש, מ'האט דיך געטראפן דיין בן בית, אמר לו המלך בני אתה מכיר אותי, דו קענסט מיר בכלל? אמר לו לאו.

אלקי בך בטחתי אל אבושה. איינער וואס איז בוטח אינעם אייבערשטן זאגט די אייבערשטער דו האסט זיך נישט פארשעמט דא, דו האסט נישט פארשעמט דא. איינער האט געזאגט אז עס איז געווען עפעס א אלטיטשקע אמאל, א אלטיטשקע איז געגאנגען אין די גאס, געדארפט אריבער גיין א שווערע כביש, א כביש ווער ווייסט דאך א כביש צפון, דאס איז פארן א ברייטע כביש דאס מאל האט מען ניין פארן דארטן, א אלטיטשקע דארפן אריבער גיין, האט ער געבעטן א אינגל פון צוועלף יאר קענסט מיך אריבער פירן דעם כביש?

דאס איז טייטש א מענטש ווערט פארזיכערט אין אייבערשטן די האלט נישט געלט און פארלאזט זיך אין ענדלאזע זיכערהייט צום אריבערגיין די גאנצע כביש יא ווייל ער פארלאזט זיך אויף אים אט איז צו פארלאזן אויפן אייבערשטן די אייבערשטער זאל נישט איבערלאזן די ערגעץ אינמיטן וועג אבער ווען ס'איז דא א מחובר טאג צו טאג ווען ס'איז דא מיט א אמת'ע בטחון א לעכטיגע בטחון א לעכטיגע בטחון אין בורא עולם און ווען ס'איז מיט א לעכטיגן בטחון, ווייסט מען שוין וואס צו טון, להודיע שכל קוויך לא יבושו האלט מען נאך אין אדר, לא יבושו ולא יכלמו לנצח, און ס'איז ידוע די לשון הרמב ם אין סוף מנין המצוות וואס זאגט א גאנצע קריאת המגילה פארוואס ס'איז געווען, כדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה ומי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, דאס איז דער להודיע שכל קוויך זאגט דער בריסקער רב, פארוואס זאל דאס זיין אמת'ע קוויך, דו דארפסט עפעס בעטן פונעם אייבערשטן. אין רבי חיים קנייבסקי זי ע די אלע פעקלעך ס'איז געווען פון יחידישע פרטישע צו כללישע און זי ע די האבן זיך געפרעגט וואס זאל איך מקבל זיין וואס זאל איך וואס זאל איך מקבל זיין דאווענען דאווענען ס'איז געווען א גרויסע כנס מ'האט געפרעגט וואס זאל מען זאגן דארט מעורר זיין דעם עולם וואס זאלן זיי מקבל זיין מען זאל דאווענען דא זיצט איינער וואס ער איז אריינגעגאנגען צו אים אויך ד לב אין די לעצטע חודש אריינגעגאנגען מיט עפעס א שווערן פעקל א שווערן פעקל. בית פאלעס. אין בקיצור אין שטוב האט מען אים געפרעגט אמאל, דו רעדסט דא צו מענטשן וואס דאווענען דריי מאל א טאג, וואס זאגסטו דאווענען דאווענען? זאגט ער, איך רעד וועגן די דריי תפילות וואס האט ער געזאגט? איך האב געזאגט דאווענען טייטש איז דאך זיך מתגבר זיין תפילות, זיך נעמען א תהילים'ל אין די הענט און זיך פארמאכן און רעדן צום אייבערשטן, זיך דאך אויסגיסן פארן אייבערשטן, דאס הייסט דאווענען. איך ווייס נישט דאווענען דריי מאל א טאג. נעמען א תהילים'ל אין די הענט און צו אים צו שרייען צו אים, צו רעדן צום אייבערשטן, אז ער איז לעבן דיר. אביסל מיט א הבנה אז ער איז לעבן דיר צו רעדן צו אים איינפאך זיך צו רעדן צום אייבערשטן דאס הייסט דאווענען דאס הייסט דאווענען זאגט די פאנעוויזשע רב האט דערציילט א מעשה אזוי פאנעוויזשע רב האט דערציילט אז די פאנעוויזשע רב האט דערציילט אז ס'איז געווען אז אין זיינע יונגע יארן האט ער געלערנט מיט א בחור וואס איז געווען אינגער פון אים מיט אפאר יאר, און האט זיך דאך נישט עצה געגעבן מיט אים פארוואס די פאנעוויזשע רב האט געהאט א עילוישע קאפ און דער בחור איז נישט געווען אזוי א עילוי. בקיצור ווען דער פאנעוויזשע רב זאגט ווען איך האב שוין מסדר געווען די שיטות פון הראשונים האט ער נאך געהאלטן אינמיטן די שקלא וטריא אין די גמרא, אינמיטן די קשיא פון די גמרא, ס'האט נישט געארבעט.

דערציילט די פאנעוויזשע רב פרייטאג צונאכטס נאכן סעודת שבת בין איך ארויף געגאנגען אין ישיבה לערנען, איך האב געלערנט אין ישיבה און ס'האט זיך אינמיטן פארלאשן די לעקטערע בין איך ארויף געגאנגען לערנען אין עזרת נשים ווייל דארט איז יא געווען אביסל לעקטערע, איך לערן דארט אין עזרת נשים און אינמיטן הער איך בכיות נוראות פון בית מדרש. ווען איך טוה איין צו די די געבן א קוק וואס טוט זיך דארטן, זעה איך ווי איינער דער ארון קודש איז אפן, און איינער האט אריינגעווארפן דעם קאפ אין ארון קודש און וויינט דארטן בכיות נוראות, בכיות נוראות, בין איך אראפגעגאנגען שטילערהייט, שטילערהייט, איך האב אויסגעטון אפילו די שיך דארטן לעבן ארון קודש, איך האב געוואלט הערן און זען וואס דאס איז, איך גיי צו אזוי אן די שיך זעה איך וואס דאס איז דאס איז געווען דער בחור וואס איך האב וואס איך האב אים היינט ביימיטאג וואס פרייטאג נאכמיטאג האט ער מיר געזאגט מען דארף זיך צוטיילן אין די חברותא, ער וויינט דארט אין ארון קודש און בעט און וויינט רבונו של עולם איך וויל אזוי שטארק לערנען, גיב מיר דעה בינה והשכל איך זאל פארשטיין לערנען, גיב מיר דעה בינה איך בעט דיר, און האט געוויינט געפערליך, און ער הערט ווייטער ווי ער בעט רבונו של עולם איך האב געהאט אזא חברותא, איך האב געהאט אזא התעלות פון דעם חברותא, איך האב געהאט אזא התעלות, גיב אים אריין אין הארץ ער זאל פרואוון מיט מיר נאך א תקופה, ער זאל פרואוון מיט מיר נאך א תקופה. ער האט געוויינט. האט פאנאוויטשער רב געזאגט אזוי, איר פארשטייט אליין, אז נאך וואס איך האב דא געזען, בין איך מוצאי שבת גלייך צוגעגאנגען צו דעם בחור, איך האב אים געזאגט, כ'האב מחליט געווען צו פרובן נאך א תקופה מיט דיר, פרובן נאך א תקופה. האט ער געזאגט פאנאוויטשער רב, די תקופה האט זיך געצויגן שיינע לאנגע יארן. שיינע לאנגע יארן. דער פאנאוויטשער רב האט געענדיגט די מעשה האט ער געזאגט אזוי, ווער איז געווען דער בחור וועל איך אייך נישט מגלה זיין, אבער איין זאך קען איך אייך זאגן, אז ווען איך גיי היינט אריין אין שיעור, עס איז דאך געווען שוין לאנגע יארן נאכדעם, ביידע זענען שוין אויסגעוואקסן, האט ער געזאגט ווען איך גיי היינט אריין זאגן א שיעור, גיי איך נישט אריין, איך הייב נישט אן קיין שיעור איידער איך קוק נישט אריין אין דעם בחור'ס ספר וויאזוי ער האט מקיף געווען די סוגיא, איך מוז זען וויאזוי ער האט געלערנט דעם סוגיא ווייל ער איז אזוי הויעך געוואקסן. ער איז אזוי גרויס געוואקסן, אז איך גיי נישט אריין זאגן קיין שיעור ביז איך זע נישט וויאזוי דער בחור האט געלערנט דעם סוגיא. דער פאנאוויטשער רב האט עס געזאגט ברבים, און דארטן איז געזעצן הגאון ר' שמחה הכהן קוק פון רחובות, דער רב פון רחובות. דער פאנאוויטשער רב איז אהיימגעגאנגען, איז ר' שמחה קוק אים נאכגעגאנגען, און ער האט געדארפט אריינגיין אין שטוב, האט ער אים אריינגעלייגט די פיס,

ער האט עס געזאגט ביי א גרויסע שמועס ר' שמחה קוק. דא א איד אין ירושלים הייסט ער ר' אידל שטיינהויז, ר' אידל שטיינהויז אין הר נוף, ער איז נאכגעגאנגען ר' שמחה קוק אהיים, און האט אים אויך דארט געמאכט וואס ער האט געמאכט פארן פאנאוויטשער רב, געגעבן א לייג אריין א פיס ביי די טיר, און געזאגט דער רב גייט נישט אריין, ביז ער זאגט מיר נישט ווער איז געווען דער בחור, האט ער אים דעמאלטס געזאגט ווער איז געווען דער בחור, הגאון האדיר והקדוש ר' אלחנן וואסערמאן זכר צדיק וקדוש לברכה, ר' אלחנן וואסערמאן דער גדול, דער גרויסער גדול וואס ווער ס'קוקט אריין אין ספר קען נישט קולט זיין אזא מעשה, יא. פון די גרויסע אידישע קאפן, די איך מיין די די חריפות אין לערנען, די גאונות, די קדושה, ווער ס'קוקט אריין אין הקדמה דארט אין ספר וויאזוי ער האט צוגעגרייט די אלע תלמידים בעפאר וואס זיי זענען געגאנגען אויף קידוש השם, האט ער געזאגט פאר אלע תלמידים וואס זענען געווען ביי די מלחמה, האט ער זיי געזאגט אז מען זענען אלע א קרבן ציבור און א קרבן איז דא א הלכה מ'טאר נישט מפגל, טאר נישט זיין קיין פיגול, מען זאל גיין מיט ריינע מחשבות דארטן.

וואס איז דא דאווענען? אונז האבן מיר אונזערע הבטחות, שטייט אין קאברינער, ער זאגט אז איינער וואס דאווענט, שטייט אין קאברינער, איינער וואס דאווענט, שטייט אין תורת אבות אין אמונה ובטחון, ער זאגט אז ווען א מענטש דאווענט, איז בכח התפילה ממלא זיין אלע משאלות ליבו, עיקר זאך. אלע משאלות ליבו וואס די בעטסט, דאס איז די כח התפילה, ממלא זיין אלע משאלות ליבו גלייך, נעבעך די זעסט עס נישט ווייל די גלייבסט נישט גענוג אין די תפילה זאגט ער, די גלייבסט נישט גענוג אין די תפילה. קומט איינער ער זאגט אבער איך האב עס נישט געזען, איך האב געדאווענט און איך גלייב, זאגט ער א תפילה איז נישט קיין כספומט, ס'איז א כספת. א כספומט קומט מיר ארויס גלייך, א כספת, ס'גייט אריין אין כספת, אין סעיף, ס'גייט אריין זיך און גיין א, אין סעיף. נישטא א תפילה, נישטא אזא זאך אז א תפילה זאל קומען ליידיג. אזוי זאגט דער רבי ר' מיילעך, דאכט מיר לעצטע שטיקל אין נועם אלימלך, ער זאגט, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. זאגט דער אייבערשטער זאגט, דו דארפסט עפעס שאל אביך, בעט מיר, איך וועל דיר געבן. און אז דו גלייבסט עס נישט, זקניך, דו גייסט צום צדיק הדור.

א א א קינד וואס ער דארף עפעס פון טאטן און ער שיקט א צווייטן שליח האט דער טאטע א עגמת נפש פון דעם, פארוואס שיקסטו א שליח פארוואס קומסטו נישט גלייך אליין צו מיר? פארוואס קומסטו נישט אליין צו מיר? ער מיינט צו זאגן פארוואס שיקט עץ שליחים גייט גלייך צום טאטן שרייט צום טאטן שרייט צום טאטן און טאמער וועט עץ זאגן אז אז טאמער וועט עץ מיינען אז ער האט מיך ליב מער פון ענק אלעמען? אוי האט ער געזאגט חס וחלילה, ער האט ליב יעדן אידן ער ווארט אויף יעדן אידישע תפילה, אויף יעדן אידישע תפילה, איז א כח פון א אידן און דארט משקיע זיין, וויסן אז דאס איז די ריכטיגע ריכטיגע השתדלות. די ריכטיגע השתדלות. נו, ס'איז געדרוקט אין הקדמה אין ספר בעל שם טוב על התורה, אות מ', אז דער בעל שם הקדוש האט אמאל געבעטן פון ר' דוד מיקאלייווער האט ער געבעטן ער זאל אים ברענגען וויין פון מדינת בעסראביע אויף פסח, ער זאל אים ברענגען וויין. און דער רב דוד'ל איז געפארן אין שטאט טעלענעשט פון בעסראביע, אין בעסראביע איז געווען א שטעטל טעלענעשט, טעלענעשט. און ער איז דארטן געפארן און ער איז דארטן געווען ביי די וויין איז ער געווען די חדשים אלול תשרי ווייל ער האט געדארפט אכטונג געבן אויף די גאנצע וויין פון אנהייב ביזן סוף פון די דריכת ענבים ביז די גאנצע פון קצירה פון בצירה מיט אלסדינג אכטונג געגעבן נאך אזויפיל יגיעות איז ער געווען דארט אין אלול תשרי האט ער שוין געהאט אפאר פעסער אפגעהיטענע וויין און דער בעל שם הקדוש האט עס געוואלט אויף פסח.

און דעמאלט איז דארט נאך אריבערגעגאנגען עפעס א קאזאק, וואס דער קאזאק דער גוי, זיין תפקיד איז געווען אכטונג געבן מ'זאל נישט מבריח זיין קיין בראנפן, נישט מבריח זיין קיין יי"ש, קיין בראנפן, ווען ער האט געזען דעם וואגן אינדרויסן, האט ער עס געהייסן עפענען, האט ער עס געהייסן עפענען, האט געוואלט זען אז עס איז נישט יי"ש, האט ער, ווען מען האט עס געעפנט, האט ער אריינגעלייגט זיין חרב אינעם, ווי געזאגט, געוואלט זיין שפיז, ער האט געוואלט טועם זיין, צו ס'איז נישט קיין וויין. און ער האט געזען טאקע אז עס איז נישט קיין יי"ש האט ער געוואלט וויסן און ער האט געזען עס איז נישט קיין יי"ש אז ס'איז וויין האט אים באפרייט אבער די וויין איז געווארן נסך אין די מינוט דאך יין נסך יין נסך אוי רב דוד האט געהאט א מורא'דיג עגמת נפש צער איך האב אזויפיל טירחות און יגיעות אלול תשרי איז ער דארטן געווען און וואס נישט די טלטולי הדרכים איז אנגעלאפן צו בעל שם הקדוש און געוויינט אזוי זיך מטריח געווען דורך אזויפיל טירחות און יגיעות פארוואס קומט מיר דאס אין איין מינוט איז עס אראפגעגאנגען די גאנצע יגיעה לטמיון, און דער בעל שם הקדוש האט אים געזאגט געוואלד, האסט אלסדינג געמאכט, אלעס, אבער די עיקר שמירה האסטו פארגעסן, וואס איז די עיקר? האסט אלסדינג געהיטן און געהיטן און געהיטן, די עיקר שמירה וואס איז? דאווענען, ווייל אם השם לא ישמור עיר, שוא שקד שומר, נישט געדאווענט, א מענטש מיינט אז דאס דארף איך נישט,

דאס שטייט להודיע צערו לרבים דער מצורע ורבים מבקשים עליו רחמים און די גמרא לערנט ארויס מכאן אז אילן המשיר פירותיו ס'ווארפט אראפ די פירות וואס דארף ער טוהן צובעו בסיקרא פארבט עס בסיקרא רויט פארוואס ווייל כי היכי דליחזיה אינשי מענטשן אריבער גיין זיי עס זעהן וליבעי עליה רחמים זיי בעטן רחמים אויף וואס זאלן זיי בעטן רחמים אויפן בוים ווי ער פלעגט זאגן רב חאצקל לעווינשטיין ער צובעו בסיקרא יא פארוואס ווייל ווער עס וועט אריבער גיין וועט בעטן רחמים? דער וואס גייט אריבער, וואס גייט נעמען א תהלים און ענדיגן פון אנהייב ביזן סוף? דער גייט פאסטן פאר דעם? הא? נאר וואס צו מאכן? איין קאפיטל תהלים צו זאגן, זעסט אז דאס הייסט אויך בקשת רחמים. איין אמת'ע געשריי פאר יענעמ'ס צער, הייסט אויך בקשת רחמים. וואס האט די גמרא דאך נישט געמיינט אז זיי גייען ענדיגן תהלים וועגן דעם, און צובעו בסיקרא. און טייטש איז דאך וליבעי עליה רחמים, זאגן א קאפיטל.

אה, בארעדט אים, וואס בארעדסטו אים? איז דאך נישט שווער בכלל. לו חכמו ישכילו זאת, ווער פארשטייט ער אז ס'איז נאר פונעם אייבערשטן אליין האט דיר געשלאגן מיט דעם שטעקן כדי מעורר זיין מקרב זיין די הארץ צו אים. און ער מיט זיין חכמה, אנשטאט אז ער זאל קומען און הערן דבר השם דער רבונו של עולם רעדט צו אים, רעדט ער רעדט לשון הרע און מגלה די מחלוקת בעולם. פארשטייסט? ווען דו זאלסט פארשטיין צו פארשטיין אז איינער האלט די שטעקן? און איינער האלט די שטעקן מיינט נאר דער רבונו של עולם דיך מקרב צו זיין, דו זאלסט זיך דערנענטערן צו אים, דיר מעורר זיין זיך צו דערנענטערן צו אים. ניין, דו גייסט און בארעדסט אים. יא, ס'איז א פרשה פון פון דעם צינגעלע, דער אור החיים הקדוש שטייט, דער אור החיים הקדוש זאגט אין לך דבר שמרחיק את האדם מקונו, ס'איז נישטא קיין זאך וואס איז דערווייטערט א מענטשן פונעם באשעפער פונקט ווי לשון הרע, זאגט דער אור החיים הקדוש, ס'איז נישטא, אין לך דבר שמרחיק האדם מקונו, נישטא קיין זאך ס'דערווייטערט א מענטשן פון באשעפער ווי לשון הרע. ווי פלעגט זאגן דער זשמיגראדער די כל דאלים גבר, אלים איז דאך אילם. כל דאלים, דער וואס מאכט זיך ווי א אילם, ענטפערט נישט יענעם, ער איז גבר, ער הייסט א גיבור. ער איז א גיבור. קען יענעם נישט ענטפערן אפילו ווען ער האט דיך געשטאכן. כל דאלים קען פארמאכן די מויל. אילם! וואו! דאס איז א גיבור. דאס איז א גיבור. פון קאצקער רבי'ן זאגט מען מתן בסתר שטייט אין פסוק יכפה אף. ס'איז כופה די אף של מעלה. זאגט דער קאצקער רבי ס'איז נישט דא קיין גרעסערע מתן בסתר ווי פארמאכן דעם מויל, ווייל נאר די אייבערשטער ווייסט פון דעם, איז זיכער דו האסט געוואלט דערלאנגען, אוי, נאר די אייבערשטער ווייסט פון דעם, דאס איז מתן בסתר, האסט גלייך אוועקגעגעבן דעם ווארט פארן אייבערשטן, ווי ס'איז יכפה אף דאס איז כופה די גרעסטע עצה, נאר דער יודע תעלומות סתרי כל חי, ער ווייסט ווי די איז די התאפקות דאס איז א מתנה בסתר פארן אייבערשטן, ווייל נאר ווייל קיינער ווייסט נישט פון דעם, ביסטו מבטל דעם חרון אף. ווייסט דאך. זאגט דאך אז ביי ביי א גרויסן גביר לוינט זיך צו אריינלייגן א פיקדון, ביי א מלך, ביים אייבערשטן לייג אריין א פיקדון, מתן בסתר, שיקסט אים ארויף א מתן בסתר, פארמאכסט א מויל, פארמאכסט א אויג, ס'לוינט זיך משקיע צו זיין דארטן, אזוי קענסטו האבן דארטן א דריסן פרעגל, ווייסט נישט? ער לייגט אריין א פיקדון ביים מלך, האסט א דריסת הרגל ביים מלך, לוינט זיך, ער לייגט אוועק א מתן בסתר ביים אייבערשטן, האסטו דארטן א, האסט דארטן א פיס. און דאס איז.

מ'דארף אין דעם משקיע זיין, משקיע זיין אין דעם. דער רבי רבי יונתן תפארת תפארת יונתן רבי רבי רבי יונתן צרעת ממארת היא זאגט צרעת ממארת היא א צרעת פון די אמירה פון די אמירה פון די רעדן פון די פלאט פון די פלאטשקען דער חפץ חיים ברענגט משם ספר הקנה אז היינט נישטא קיין צרעת וואס איז דאס היינט עניות, אזוי ברענגט ער פון ספר הקנה, עניות, רחמנא ליצלן, ארעמקייט, דאס קומט פון לשון הרע, היינט במקום צרעת איז עס עניות, אזוי זאגט דער ר ר, שרייבט ער באמת לפלא הוא בעיני, אז מענטשן דארפן פרנסה און מען לויפט צו דעם בעטן א ברכה, צו דעם בעטן א ברכה, צו דעם א הבטחה, און צו דעם. סגולה מיט דעם ברכה מיט די סגולה אזוי שרייבט ער באמת לפלא בעיני וואס וועט דיר העלפן די אלע סגולות די אלע ברכות די אלע הבטחות בזמן ס'איז דא א ארור מפי הגבורה ארור מכה רעהו בסתר די תורה האט אים געשאלטן מכה רעהו בסתר הייסט לשון הרע וואס אויף דעם איז געווען ואמר כל העם אמן ווייסטו איך וואלט אים מציע געווען לאז אפ די אלע סגולות און די אלע ברכות און אלע הבטחות אויב עס האלט אפ, האט זיך איין מאל איינהאלטן פון א לשון הרע איינגעהאלטן, ווייל די חז"ל זאגן אז די אלע ארורים האט זיך פריער אנגעהויבן מיט א ברוך. פריער איז געווען ברוך אשר לא יכה רעהו בסתר, ברוך איינער וואס עס קומט אים צו רעדן א לשון הרע און ער רעדט נישט, איז א ברוך, ס'איז אים א ברוך מפי הגבורה אשר אמר כל העם אמן, עס וועט העלפן מער פון די אלע זאכן. מ'זאל פארמאכן דעם מויל. פאר זיך איז גוט עס רעכט מען זיך גארנישט א. יא. עם השם חזקו ונתחזקה איז דאך דער דער דער דער ענין איז דאך דא און דער חינוך ברענגט אין קוף סמך טית

זאגט ער וואס טוט מען זאגט דער חינוך ויסגר קצת ימים אים פארמאכן אויף א פאר טעג כדי שישיב אל לבו ענינו במתון ויפשפש במעשיו ולפעמים יסגר שני הסגרים פארוואס ווייל שמא הרהר בתשובה אבער לא תשובה שלימה לגמרי כאילו תאמר על דרך המשל זאגט ער שחשב להחזיר מחצית גזילות האלבע גזילות

שין פ וו, שין פ וו, שין מ נ, און כסדר האט ער געעפנט די טאביק פושקע און געקוקט, שין פ וו, שין מ נ, וויאזוי האט געזאגט איינער א וואס איז דאס? האט זיך עס געדארפט דערמאנען כסדר, די ראשי תיבות שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. קען יעדער איינער זיך עס אויפשרייבן, נאר נישט נישט נאר דער וואס שמעקט טאביק. זיך אויפשרייבן אן קיין ראשי תיבות, במילוי תיבות זיך עס אויפשרייבן. זיך עס דערמאנען כסדר. א שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. דער דובנער מגיד. זאגט אז דא אין מדרש שטייט עס אין דעם נוסח מעשה ברוכל אחד געווען א רוכל דא אין מייסטער וואס הייסט א רוכל שהיה מחזר בעיירות געגאנגען אין די שטעט ומכריז האט אויסגערופן מאן בעי למזבן סם חיי מאן בעי למזבן סם חיי ווער וויל קויפן סם חיי בויל זאגט זאגט זאגט דער מדרש ישב רב ינאי בטרקלינו ער איז געזעצן ושמע את קול הרוכל האט געהערט איינער פרעגט מאן בעי סם חיי שלח רב ינאי לבקש מי האט רב ינאי ארויסגעשיקט בעטן ער וויל קויפן דעם דעם סמא דחיי. האט אים דער רויכל געענטפערט, לאו אנת צריך ליה ולא דכוותך, דו דארפסט עס נישט האבן און מענטשן ווי דיר דארפן עס נישט האבן. מענטשן ווי דיר דארפן. גוט, רבי ינאי האט אים שטארק געבעטן, איך דארף יא, איך וויל עס. האט דער רויכל ארויסגענומען א תהילימ'ל און ס'איז געשטאנען דארטן, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ס'איז זיי פון דארף רבי ינאי. זאגט די מדרש, אמר רבי ינאי, האט רבי ינאי געזאגט אזוי, אף שלמה מכריז, שלמה רופט אויכעט אויס ואומר, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, זאגט ער שומר מצרעת נפשו, זאגט די מדרש אמר רבי ינאי, כל ימי הייתי קורא המקרא הזה, איך האב שטענדיג געליינט דעם פסוק ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט, עד שבא רויכל זה והודיעני. די דער רויכל האט אים מודיע געווען לפיכך משה מזהיר את ישראל זאת תהיה תורת המצורע המוציא שם רע געהערט אמאל פון רב חיים קנייבסקי ער האט עס ער האט עס איבערגעזאגט דעמאלט בשם דעם דובנער מגיד האט ער דעמאלט געזאגט אזוי אז דער דובנער מגיד זאגט ער פרעגט דא דריי קשיות איין קשיא א וואס טייטש ההוא רויכל? וואס איז אינטערסאנט אז ער איז געווען א רויכל? דו ווילסט דאך זאגן נישט רעדן לשון הרע, ס'איז סם חיים, וואס איז אינטערסאנט וואס זיין ארבעט איז געווען? ער איז געווען א רויכל, צו א בעקער, צו א שניידער, וואס איז אינטערסאנט ער איז געווען א רויכל? איין קשיא. די צווייטע קשיא, האט ער געפרעגט, רבי ינאי בעט אים, ער בעט אים איך וויל אויך, זאגט ער, נע דו דארפסט עס נישט האבן. ווי האסטו געהערט, די גרעסטע צדיק הדור דארף נישט קיין פסוק אין תהילים? וואס הייסט דו דארפסט עס נישט האבן? די גרעסטע צדיק הדור דארף נישט קיין פסוק אין תהילים, וואס הייסט דו דארפסט עס נישט? און די עיקר האט ער געפרעגט, ווי קען זיין, רבי ינאי האט שפעטער געזאגט כל ימי הייתי קורא את המקרא הזה, ולא הייתי יודע, איך האב קיינמאל נישט געוויסט ביז דער רויכל האט מיר מסביר געווען פשט אין דעם פסוק, רבי ינאי האט נישט געוויסט קיין פשט וואס ער האט געוויסט,

איינער איך האב צו ווייגעט אין די ארץ בארץ איז די גאנצע ארץ דאקטאר און האט געמאכט א עקא האט ער געזען אויף נעקא האט ער געזאגט די אלט נאך דריי אלט טאג די אלט נאך דריי אלט טאג אין ער זאגט אים די דאקטאר ריכטיג ביסט א קאצן ביסט א ציקאכטע ריכטיג ביסט אין קאס ער רופט צו זיין בקאס האט ער מיינט נישט צו באכטיגן פון אלט און ער הייבט אן מסביר צו זיין, שטייט אין אגרת הרמב"ן, תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, און שטייט אין הייליגע גמרא כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו. האט דער פאציענט געזאגט פארן דאקטער, זאג נאר ביסט א נארמאלע מענטש איך בין געקומען צו דיר אלס מוסר זאגער? אלס מוסר זאגער איך קלינג אין קול הלשון איך וויל א מוסר שמועס. ניין איך איך בין געקומען צו דיר אלס דאקטער קענסט מיר געבן א מעדעצין וואס גוט און מיך אריין אין די קאפ איך האב וואו צו גיין א מוסר שמועס איך בין נישט געקומען צו דיר קיין מוסר שמועס דו קומסט מיר זאגן דעם רמב"ן מיטן גמרא דו קומסט מיר זאגן זאגט אים דער דאקטער דו צודרייטער דו, איך רעד צו דיר אלס מוסר זאגער, איך רעד צו דיר אלס דאקטער, אויב דו ווילסט קומען די אנדערע וואך מיט נאך צוויי הארץ אטאקס זיי ממשיך מיטן כעס, אויב ווילסטו ס'זאל זיך אפשטעלן די הארץ אטאקס מוזטו ווערן תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, אז נישט קומסטו די אנדערע וואך מיט נאך אפאר הארץ אטאקס. מיט דאס איז דער פשט אין די גמרא. דער מדרש, א עיר רוכל, ווייל דער מדרש וויל דיר מדגיש זיין אז ער איז נישט געווען קיין דרשן, ער איז נישט געווען קיין מוסר זאגער, ער איז געווען א רוכל, וואס א רוכל דרייט זיך ארום אין שטעט און פארקויפט מעדעצינען, ער פארקויפט מעדעצינען. ער האט געזאגט ער האט עפעס א מעדעצין וואס מען בלייבט לעבן, צו מאריך ימים.

טבעי! מ'פארשטייט רוכל. רוכל איז געדאנק איז ער נישט געווען קיין מוסר זאגער, האט ער געזאגט אלס טבעי, איך האב א טבעי'שע טאבלעט וואס עס ברענגט לעבן, אין טבע הגוף נישט אין טבע הסגולה פון רוחניות און נפש. האט רבי ינאי אים געבעטן געבן, זאגט ער דו דארפסט עס נישט ווייל דו היטסט מבחינה נפשית און מבחינה רוחנית היטסטו די צונג. האט רבי ינאי דוחק געווען רבי ינאי, האט אים ארויס גענומען דעם תהילים, און האט אים געוויזן מי האיש החפץ חיים, אוי האט רבי ינאי געזאגט כל ימי הייתי קורא את המקרא הזה, ולא הייתי יודע היכן הדבר פשוט, ווייל כ'האב ביז היינט האב איך געמיינט אז מי האיש החפץ חיים מיינט עפעס א רוחניות'דיגע סגולה, כ'האב קיינמאל נישט פארשטאנען אז א טבעיות'דיגע תהילים די אייבערשטער האט אריינגעלייגט א טבע אין די וועלט אז מען היט די צונג בלייבט מען לעבן, כ'האב קיינמאל נישט פארשטאנען אז א טבע האט די אייבערשטער האט אריינגעלייגט אז א טבע

מען קען נישט דארטן קויפן בהקפה, דארטן מוז מען צאלן במזומן, ווייל נאך אפאר שעה איז ער נישט דא אין שטאט, דו ווילסט אויף דעם צאלט מען גלייך במזומן, די אייבישטער זאל פיקן, ס'איז נישט בהקפה, דאס צאלט מען נישט בהקפה, מען צאלט עס גלייך במזומן, די אייבישטער זאל פיקן, ביידע, לכאן או לכאן ווי זיי ווילן זיין, טאמער חלילה וחס ער רעדט לשון הרע איז דער עונש אויף די וועלט, דער עונש אויף די וועלט, און ער האלט זיך איין מיט די צונג, די שכר אויך אויף די וועלט, דאס טייטש פאר זיגט ער א ירח, די שכר איז אויף די וועלט. יא, און ער זאגט א מראה הנגע די וואך ושער בנגע הפך לבן, די לבן איז א סימן טומאה, אונז ווייסט מיר שטענדיג אז לבן איז די טהרה, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע, כצמר יהיו שטענדיג ווייסט מיר אז ווייס איז דאך טהרה, די לשון של זהורית פון יום כיפור איז געווארן ווייס.

האט אמאל געפרעגט דעם אמרי אמת, אז ער נעמט א שבע ברכות, נאר די גמרא זאגט אין מועד קטן דף ז', כלפי נגעים, יש יום שאתה רואה ויש יום שאי אתה רואה, מכאן מכאן אמרו, א חתן שנולד בו נגע, א חתן וואס עס פאסירט ביי אים א נגע, נותן לו שבעת ימים לו ולכסותו, מ'קוקט נישט איבער ביי א חתן קיין נגע, נישט ביי אים און נישט ביי זיין בגד.

איז פארוואס דא שטייט ובן יונה או תור לחטאת? זאגט דער בעל הטורים ווייל דא ברענגט ער נאר איינס. ווען ער ברענגט נאר איינס איז בעסער דאך ברענגען א בן יונה בעסער ווי א תור אפילו א תור איז מער נאה ומהודר אבער ביי א תור ווען מ'נעמט איינס איז דער צווייטע אזוי די טבע בן זוגו מתאבל עליו ואינו מזדווג לאחר ער בלייבט אליין אזוי א גאנצע לעבן ער איז איז איז וויבאלד ער האט צער פון דעם דערפאר זאלסטו נעמען א בן יונה אפילו ס'איז א שענערע קרבן איז א תור, א שמן קולמוס איז א תור, אבער וויבאלד דא האט דאך איינער אנגעצייכענט מער, דא נעמסטו נאר איינס, ווען דו נעמסט צוויי שתי תורים ושני בני יונה, און נעמסטו תורים פאר בני יונה. אבער היות זאגט די בעל הטורים אז דא נעמסטו נאר איינס, און די טבע ביי א תור אז די צווייטער איז מ די צווייטער בן זוגו מתאבל עליו, ואינו מזדווג לאחר, ער בלייבט אזוי אליינשטענדיג, אויף צו ארבעטן,

תומך מיט נפש איז ווייל ער תומך מיט נפש. ווי די וועלט פארוואס הייסט א צדיק א צדיק? אה? וואס איז דער א צדיק? ווייל ער טראגט אויף זיך א איד. א צדיק גייט אויף די שיפע שטרעכעלע, און אויפן שיפע שטרעכעלע איז דא אויבן א איד. ווייל ער טראגט אויף זיך א איד, דערפאר איז ער א צדיק. פרעגט מען איז אויב אזוי א אלף פארוואס הייסט נישט א צדיק? א אלף האט אויך די מיט אויפן שיפע שטרעכעלע טראגט ער אויך א איד אויבן. פארוואס הייסט ער נישט קיין צדיק? זאגט ער ווייל פון די אנדערע זייט טרעט ער אויף א איד, אפילו ער טראגט עפעס א איד אויף זיך אבער טרעט אויף א צווייטן אידן דאס איז קיין צדיק ביסטו נישט. זיי זאגן יעדע קרבן בן יונה או תור לחטאת. רבי יעקב פשעווארסקער פלעגט זאגן אז על פי כתב הארי איז אבער א צדיק אויפן שיפע שטרעכעלע, נישט א איד נאר א פארקערטע איד, א פארקערטע איד, אזוי כתב הארי צ, ווייל עס הייסט א צדיק, אפילו א פארקערטע איד מוז אויך טראגן אויף זיך, א איד וואס זעהט דיר אויס פארקערט, טרעט נישט אויף אים, טראג עס אויף זיך. פארקערט, ווען א איד זוכט צו מטיב זיין פאר יענעם, זאגט דער הייליגער חתם סופר די וואך א מורא'דיגע מאמר, ער זאגט אשה כי תזריע וילדה זכר, ווי דער חתם סופר די גמרא זאגט אין גיטין דף ז אמר מר זוטרא, אפילו עני המתפרנס מן הצדקה, יעשה צדקה. אפילו א עני וואס איז מתפרנס מן הצדקה זאל אויכעט מאכן צדקה זאגט מר זוטרא. איז די חתם סופר לייגט צו דא צוויי ווערטער, אז בזכות זה וואס דער עני מאכט צדקה, בזכות זה איז זוכה לפרנס אחרים משלו בלי ספק. א לשון פון חתם סופר. איז בזכות זה וואס דער ארעמאן איז מאכט צדקה איז ער זוכה לפרנס אחרים משלו בלי ספק. און טייטשט דער הייליגער חתם סופר דאס טייטש אשה כי תזריע וילדה זכר. אשה דאס איז א מקבל. דער זכר איז א משפיע, און אשה איז א ארעמאן, ער איז דער מקבל, כי תזריע מלשון זרעו לכם לצדקה, אויב ער מאכט צדקה, תזריע מיינט דאך צדקה, זרעו לכם לצדקה, איז וילדה וואס וועט ער געבוירן ווערן א זכר, ער וועט ווערן א משפיע, ער וועט ווערן א מפרנס, ווייל בזכות זה זוכה לפרנס אחרים משלו בלי ספק. אשה, אז דו ביסט א מקבל, ביסט א ארעמאן, כי תזריע מלשון זרעו לכם לצדקה, דו מאכסט צדקה, איז וילדה, דאס האט געבוירן זכר א דעה זייער א משפיע בלי שום ספק. ס'דא א מורא'דיגע מעשה אין אבות דרב נתן אין סוף פרק שלישי די אבות דרב נתן דערציילט אין סוף פרק שלישי מעשה בחסיד אחד שהיה רגיל בצדקה. געווען עפעס א חסיד אחד וואס איז געווען רגיל צו מאכן צדקה. פעם אחת הלך וישב בספינה דער חסיד איז געזעצן אין א שיף און בא רוח וטבע ספינתו בים א ווינט האט אריינגעווארפן דעם שיף אין ים. ראהו רבי עקיבא, דער הייליגער רבי עקיבא האט עס געזען, דער הייליגער רבי עקיבא איז געקומען מעיד זיין מ'קען חתונה מאכן זיין פרוי, ובא להעיד על אשתו להנשא, מ'קען חתונה מאכן די פרוי, דערציילט די אבות דרבי נתן, איידער מ'האט זיך אויפגעהויבן די מושב בית דין, איז געקומען דער טובע האט זיך אוועקגעשטעלט דארט, בא אותו האיש ועמד לפניו האט זיך אוועקגעשטעלט דארט, אמר לו פרעגט אים רבי עקיבא, אתה הוא שטבעת בים, נישט דו ביסט דערטראנקען געווארן, אמר לו הן, יא. איך בין דערטראנקען געווארן אין ים. נו, איך בין געקומען מעיד זיין אויף דיין פרוי. עס איז מיר קאלט, זאל ומי העלך מן הים. ווי אזוי ביסטו, ווי אזוי ביסטו ארויפגעקומען? אמר לו, האט ער געענטפערט צו רבי עקיבא, צדקה שעשיתי היא העליתני מן הים. די צדקה וואס איך האב געמאכט, דאס האט מיר אויפגעהויבן פון ים. אמר לו, האט רבי עקיבא אים געפרעגט, מאין אתה יודע, פון וואנעט ווייסטו פון דעם? אמר לו, כשירדתי למעמקי המצולה, ווען איך בין אראפגעגאנגען טיף טיף אין ים, שמעתי קול רעש גדול מגלי הים, שוי שזו אומר לזו וזו אומר לזו איין גל זאגט פארן צווייטן רוצו לאמער לויפן ונעלה את האיש הזה מן הים ווייל שעשה צדקה כל ימיו לאמער שנעל אויפהייבן דעם מענטש פון דעם ים ווייל ער האט געמאכט צדקה כל ימיו באותה שעה פתח רבי עקיבא ואמר ברוך אלוקים אלוקי ישראל שבחר בדברי חכמים בדברי תורה ובדברי חכמים שדברי תורה ובדברי חכמים קיימים הם לעולם ולעולמי עולמים שנאמר, וואס איז א פאזיטיש? לאך לאך נאך אלס מי אמרים כי ברוב הימים תמצא עני. נו, אויב כדי איז נאך א פאזיטיש דייט נישט צדקה טאטע פון מנוחה. אז איז און און און שכדיבער תורה כיום לעולם ולעולם לעולמים תתיר תשפ ב זכור. מען גיט צדקה? איז פון גלי הים. נישטא. צו אנדערע טעג אויף א טאטע ממבט קיים א עקסידענט ווער האט פלוצלינג עפעס ארויסגעזען אזעלכע ניסים פון א עקסידענט פלוצלינג פון ים אזעלכע ניסים מ'דארף עס וויסן דארף וויסן ווען מען טוט פאר יענעם ווען מען טוט פאר יענעם מען טוט פאר יענעם און ער זאגט א אייניקל פון רבי חיים קנייבסקי אז ער האט דאך אויפגענומען א עולם א פאר שעה א טאג און דאך ידוע די גרויסע התמדה וואס ווייסן דאך אלע ווי ס'איז געווען א מינוט יעדע מינוט איז דאך געווען ביי אים יעדע מינוט און ער זאגט אז שטענדיג ווען מ'האט געענדיגט דער לעצטער איז אריינגעקומען מ'האט געדארפט יאגן און נאך די לעצטער איז ארויסגעגאנגען

ביי אים איז געווען אויפנעמען עולם, דא איז נישט אויפ אויפנעמען עולם, יעדער איינער מיט זיינס, יעדער איינער מיט זיינס, קען נישט וויסן וואס ער לעבט, טו פאר דעם א טובה, טו פאר דעם א טובה, הערסט זיך אז אבות דרבי נתן וואס דא טוט זיך, אבות דרבי נתן, דוקא שזיז ער ליזאני מן הים, די אישו כסדריה וועלט איז אויך ער ווערט גאר דער משפיע. די גמרא דערציילט אין ראש השנה י"ח אלע געדענקען די גמרא רבה ואביי מדבית עלי קאתו ביידע זענען געקומען פון בית עלי וואס דארט איז נאך נעבעך געווען א גזר דין שיש עמו שבועה כל מרבית ביתך ימותו אנשים דאך געשטארבן ביי די אכצן יאר נאר די גמרא דערציילט רבה דעסק בתורה האט געלעבט פערציג יאר אביי שעסק

קלאר, ער האט אויך געווען תורה נישט אפגעגעבן שום דבר, אבער אונז ווייס מיר איין זאך אז שעה'ן, צו טעג, צו יארן, וואס א מענטש טוט פאר יענעם איז נישט אין די קצבה פון די יארן דערפאר האט ער געלעבט נאך. דערפאר האט ער געלעבט נאך. יא. מ'זאל אלע לעבן לאנג, אבער דו טאטשט אויס חזקה מיט חסדים און תורה מיט חסדים, פארשטייט זיך טוב פונעם עולם, איר קענט לעבן נאך יארן. די זאגט די חפץ חיים, בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. אז דער רבונו של עולם באשאפן מענטשן אין דער וועלט, נפשות רבות יעדן איינער פעלט עפעס אנדערש. איינער פעלט געלט, איינער פעלט כבוד, איינער פעלט אנדערע זאכן, לאמיר נישט מפרט זיין, איינער פעלט די די די די אבער פארוואס וחסרונן וואס דער אייבערשטער האט באשאפן יעדע איינער פעלט, ווייל אזוי להחיות בהם נפש כל חי יעדער איינער קען געבן פארן צווייטן, ער וועט אים געבן געלט, ער וועט אים געבן כבוד, ער וועט זיין א דאקטער, איינער קען זינגען, איינער קען טאנצן, איינער קען רעדן, איינער.

געווען א גבאי ער זאגט אז אז אמאל אריינגעקומען צו ביים דברי שמואל געווען דארטן אזא איד וואס איז געווען א ארעמאן א צובלוטיגטע ארעמאן און דער דברי שמואל האט אים אמאל גערופן און ער האט אים געבעטן איך דארף האבן וויכטיג צוויי הונדערט רובל איר ווייסט וואס איז דעמאלס צוויי הונדערט רובל בימים ההם ווי ער איז ארויסגעלאפן דער רבי האט געבעטן פארן רעבן

ער האט א עלטערע טאכטער, שטייט אויף שידוכים שוין לאנג, א עלטערע טאכטער, און ער קען נישט צוגיין צו קיין שידוך, ס'רירט זיך נישט ווייל ער האט נישט קיין געלט, ער ווייסט נישט וואס מ'טוט, ער האט נישט קיין געלט ער קען נישט צוגיין צו קיין שידוך. די אמאליגע מושגים, ס'איז נישט היינטיגע מושגים, היינט דארף מען אויך טראכטן, אבער דאס מיט די מושגים, איך קען נישט צוגיין צו קיין שידוך בכלל. און דער דברי שמואל האט זיך אויפגעהויבן, ער איז צוגעגאנגען צום שאפקעלע, צום לעדעלע, און ער האט ארויסגענומען די זעקס הונדערט רובל, דאס איז דיינע זעקס הונדערט רובל, נא דיר. און ער האט אים געזאגט, איך האב דאך געוואוסט אז איך קען דאך דיין מצב, איך האב געוואוסט ס'וועט קומען א צייט וועסט דארפן חתונה מאכן, נישט געווען שייך בכלל פון וואו, דערפאר האב איך דיר געבעטן, איך האב דאך געוואוסט אז פאר מיר וועסטו איבערדרייען די וועלט, יא, די צוויי הונדערט רובל, האב איך דיר געבעטן איינמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, און דאס איז דיינע. ווי געזאגט, אזוי קוקט עס אויס ביי מענטשן, די רבונו של עולם, א מענטש קומט, גייט אריבער אמאל שוועריקייט, די שוועריקייט, די שוועריקייט, און מ'ווייסט נישט, ער פרעגט אסאך מאל מה נשתנה אזוי אינמיטן לעבן, אבער די צופה ומביט עד סוף כל הדורות זעט דאך עס וועט קומען עפעס א תקופה וואס וועט דארפן האבן אסאך זכיות אים צו ראטעווען פון עפעס, נעמט עס דער אייבערשטער די פאר הונדערט רובל אזוי, מיט די שוועריקייט, מיט די שוועריקייט, מיט די שוועריקייט, ער נעמט עס אפ מיט די, מיט די שוועריקייטן. ווייל דער ווייל דער רבונו של עולם זעהט דאך ער זעהט דאך פונקט ווי דער דברי שמואל האט געזעהן ער דארף אים חתונה מאכן דברי שמואל האט געזעהן ער דארף אים חתונה מאכן דער רבונו של עולם זעהט אז אז ס'איז דא עפעס עס וועט קומען עפעס א צייט וואס ער דארף האבן אסאך זכויות אים צו ראטעווען פון עפעס נעמט ער עס אפ מיט תשלומים אזעלכע דא אביסל א שוועריקייט דא א שוועריקייט דא א שוועריקייט און דער מענטש שרייט און וויינט פונקט ווי דער חסיד יא ווען ער האט געקריגן די זעקס הונדערט רובל, זעקס הונדערט רובל, איז אים אראפ אלע מה נשתנה'ס, אלע קשיות וואס האט ליס געדאמפט דער רבי אויף פונקט פון איין ווילער וואס ווילער. אזוי דער מענטש, פלוצלינג ווערט ער געראטעוועט פון עפעס, זעט ער שוין, מענטשן זעען דאס, פלוצלינג ער ווערט געראטעוועט און ער האט שוין א תירוץ אויף די אלע, אלע שוועריקייטן וואס ער האט געדארפט אריבער. איך מיין נאך א זאך אויכעט, אז די דברי שמואל האט עס אים געבעטן, ווייל ער האט געוויסט אז ער וועט אים עס מאכן.

איינער גייט אריבער סיי וואסערע סארט לילות איז, ווייל לילות איז לשון רבים, פארשידענע סארטן לילות, ביז מען זאל ווערן שוין מיט אים. ס'איז געווען אמאל צוויי חסידים פון יסוד עבודה, איינער האט געהייסן רבי ברוך ישעי' און איינער רבי משה דודקעס. זיי זענען געגאנגען און געפארן מיט די באן, זיי האבן געטראפן ביים באן סטאנציע, ביים תחנת רכבת, ביים באן סטאנציע, האבן זיי געטראפן דארטן א רוסישע זעלנער. דער רוסישער זעלנער איז צוגעגאנגען און האט זיי געזאגט, איך בין א איד, איך בין געזעסן אמאל, איך האב געלערנט אין כולל, איך האב געהארעוועט אין לערנען, מיט די קינדער, מיט אלסדינג. מען האט מיר געכאפט, דארט אין די רוסישע מיליטער דארף איך נישט מסביר זיין מער נאך דער אייבערשטער זאל היטן זיי האבן געכאפט און און פוי דער אייבערשטער זאל היטן וואסארא נסיונות די אידישע זעלנערס האבן דארטן געהאט מען אפגעהיטן מ'האט אים אפגעריסן פון א שטוב פון קינדער האט ער זיי געזאגט מען האט מיך אפגעריסן פון די תורה פון די גמרא פון די לערנען פון די קאריבאי פון קאעפער אפגעריסן איך בין דארטן מיט די נסיונות אפגעריסן פון די קינדער. און זיי זעען די צוויי תלמידים פון יסוד עבודה ר' ברוך ישעי' און ר' משה דוד'קע, זיי זעען אז ער איז ער איז פרייליך, פרעגט מען אים וויאזוי האלטסטו זיך? האט ער זיי געזאגט א מורא'דיגע ווארט, זיי זענען צוריק געלאפן צום יסוד עבודה זיך רעדן, אז ער האט זיי געזאגט פארן רבונו של עולם,

דער חידושי הרי"ם איז עפעס זייער פארקאכט די וואך, אשה כי תזריע וילדה זכר, שטייט דארטן די מדרש זאגט אשא דעי למרחוק נאמר על הרחוקים שנתקרבו מחשבין לשמו של אברהם אבינו אותו שבא מרחוק הדא הוא דכתיב וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. הערט א ווארט חידושי הרי"ם מ'וועט נישט מאריך זיין דא אויף דעם דא, אבער דער חידושי הרי"ם זאגט

אוי איז דאס א קירוב, ס'זעט אויס א ריחוק, אבער אוי איז דאס א קירוב, זי גייט האבן א קינד נחת, אוי וואס פאר א נחת זי גייט האבן, זאגט די תורה, אשא דעי למרחוק, זאגט ער, אז דאס אזוי קוקט אויס ביי אלע שוועריקייטן פון א מענטשן, זאגט ער, דאס שטייט פאר אברהם אבינו וירא את המקום מרחוק, ברענגט דער חידושי הרי"ם דעם זוהר הקדוש, אברהם אבינו איז געגאנגען צו עקידה נעמט א זון שעכטן, און די אלע מדריגות זענען אים נעלם געווארן שטייט אין זוהר הקדוש מרחוק האט זיך געפילט ווייט פונעם אייבערשטן, ווייט! שרייבט דער חידושי הרי"ם, באמת זה נסיון גדול מאוד אדם שהולך לשחוט בנו יחידו ולוקחין ממנו כל המדריגות, ער האט זיך געפילט ווייט, זאגט ער אך בכל זאת אמר ל. וירא את המקום, זאגט ער, מקום איז דער אייבערשטער, ער האט געזען דעם אייבערשטן ווייט, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש, ער האט געזען דעם אייבערשטן ווייט, ער האט נישט געפילט קיין שום קירבה. אך בכל זאת אמר לעצמו אברהם אבינו זאגט מה בכך ואם אני רחוק את מה שציווני הבורא אעשה. וועל איך מאכן אז. איז אבער באמת זה נסיון גדול מאוד אדם שהולך לשחוט בנו יחידו ולוקחין ממנו כל המדריגות. אך, זאגט דער חידושי הרי"ם דער לשון מה בכך, על ידי זה מסתמא יהיה אלף פעמים יותר נקי ויותר טוב.

אויף דעם זאגט ער זאגט דער מדרש ואחר כך כאשר רואה את זאת מה שהיה רחוק ונתנשא על ידי זה נאר דורך דעם איז ער גרויס געווארן דורך דעם איז ער גרויס געווארן אברהם אבינו פון דעם רחוק איז ער גרויס געווארן א בחור גייט א יונגערמאן גייט אריבער שוועריגקייטן און ער פילט זיך ווייט און ער פילט זיך נאך ווייט און ווייט זאגט ער זאלסטו וויסן נאר פון דעם ווערסטו גרויס איז די געזאגט אזוי אויף דעם ברענגט די מדרש זיי אויל ווי דער רעדט פון איינעם ארוחות אזוי זאגט דער חיים זאגט דעם מיט זיין זיך נישט ארום לכל איש שרואה את עצמו רחוק און מה בכך און וואס איז אל שו א מיזען און אילן המתכם לקח על הלומי שיר זאגט דער טור ליגן שיר וידוע על שהעלים ממני על הלומי שיר און אים פילן זיך ווייט יא און דרייט מען זיך דא אויף גאר א גרויסע שבת שבת ראש חודש, שבת ראש חודש ניסן, אידן ווארטן אויף אזעלכע גרויסע ישועות, ווי דער פיאסעצנער, דער מרא דאתרא קדישא הדין דער פיאסעצנער זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, מ'זאגט א חודש אשר בו ישועות מקיפות, מיט די מקיפות מלשון לתרום שלא מן המוקף, די גמרא מן המוקף, מוקף די טייטש איז נאנט. ביי תורם זיין מן המוקף הייסט נאנט די ישועות מקיפות דא אין דעם חודש קען מען זעהן ישועות נאנט נישט אויף מען קען זעהן נאנט מען האט געזעהן נאנט די ישועות יציאת מצרים קריעת ים סוף אזוי ישועות קען מען זעהן נאנט מיט די אייבערשטער'ס הילף נאנט אין אלע ענינים ווי איינער איז געווען ביים לב שמחה דארטן און האט אים געזאגט איינער האט געדארפט נעבעך א בארג מיט צרות אין שטוב געהאט האט ער געזאגט ביים לב שמחה ער צוגיין און האט אים געזאגט ס'געווען חודש ניסן האט ער געזאגט רבי איך דארף א ישועה ארום און ארום ער האט געדארפט ארום און ארום, ער האט געדארפט גאר א גרויסע ישועה, ווי א בארג פון, זאגט אים דער חמי, א חודש אשר בו ישועות מקיפות ארום און ארום, די ישועות מקיפות, עס קומט א ישועה ארום און ארום, די ישועה קומט ארום און ארום, און די קאזשיגלאווער רב זאגט אשר בו ישועות מקיפות, א זיס ווארט.

די טייטש בו ישועות מקיפות אין די הקפות דארט איז דא א ישועה אין די הקפות וואס ער דארף אריבער גיין אזוי פיל ביז ער זעהט דעם שידוך ביז ער זעהט די באנד דארט איז דא א ישועה אשר בו ישועות מקיפות אין די הקפות איז דא א ישועה אז אלעס זאל גיין לייכט זאל פארן לייכט ווי מען זאגט אין די הקפות איז אויך דא א ישועה אז ס'זאל פארן לייכט לייכט פארן אבער ס'קומט דא א חודש.

ראש חודש ניסן פאר זיך איז א מורא'דיגע טאג, אותו היום נטל עשר עטרות זאגט די גמרא. איך בין געווען אמאל ביי א חתונה ראש חודש ניסן תשמ ז, צוריק מיט פֿינף און דרײַסיק יאר. נאר איינגיין דא, ס'איז געווען, ווער ס'געדענקט די עולם, די עלטערע עולם דא געדענקט, פאר פֿינף און דרײַסיק יאר צוריק איז נישט געווען קיין חתונה ראש חודש ניסן. ס'איז נישט געווען קיין חתונה דעם טאג, ראש חודש ניסן ערב פסח, ס'איז נישט געווען אמתע חתונה. ס'איז דא געווען א יתום א חתונה פון א יתום ר' חצקל פוקס, בן ר' שבת'ל, געווען א יתום. ער האט חתונה געהאט ראש חודש ניסן דא אין וואגשאל, תשמ ז. איך בין דעמאלטס אריינגעקומען צו די חתונה, האב איך געפרעגט איינעם, ווער האט עס קובע געווען דא עפעס א חתונה ראש חודש ניסן, די אלמנה דארף זיין די ז' ניסן מיט א שידוך, ווער האט עס קובע געווען עפעס א חתונה א' ניסן? האט מען מיר געזאגט דארטן, דיין זיידע האט עס קובע געווען. מיין זיידע, מיין זיידע לעבט שוין נישט, מיין זיידע איז אוועק כ ד טבת תשמ ז, און די חתונה איז געווען ראש חודש ניסן תשמ ז, מיין זיידע לעבט שוין נישט פון טבת, האט מען געזאגט יא, אבער זיין שווער האט געהייסן רבי הערשל גרין, ער האט דא געוואוינט אין זכריה, רבי הערשל גרין, ער ער פלעגט אריינגיין צו מיין זיידן פרעגן שבת, האט ער, איז ער אריינגעגאנגען עשרת ימי תשובה איז ער שוין אריינגעגאנגען צו מיין זיידן דעם רב, און האט אים געפרעגט, האט אים געזאגט אז ער איז די צווייטע צד די חתן איז א יתום, ער האט נישט וועמען צו רעדן, האט ער געפרעגט ווען קובע זיין זמן חתונה, עשרת ימי תשובה, האט ער אים דעמאלטס געזאגט אז ראש חודש ניסן איז די שענסטע טאג פון יאר, קובע זיין ראש חודש ניסן. ווער ס'קוקט אריין אין חזל, וועט ער עס טרעפן אויף דעם, אוהא וועט ער טרעפן אותו היום נטל עשר עטרות. יום בו הוקם המשכן, מ'זעהט די אלע גרויסע זאכן וואס שטייט אויף ראש חודש ניסן, אוהא וואס שטייט אויף ראש חודש ניסן, שטייט א קליינע לשון וואס דער בת עין שרייבט אויף דעם טאג, אויף ראש חודש ניסן, ער שרייבט דעם לשון, בכל שנה, זאגט דער בת עין, כשמגיע העת ויום שנברא בו העולם, ביום שהוקם בו המשכן, דער טאג איז דאך געווען בריאת העולם א' ניסן און בו הוקם המשכן, בכל שנה כשמגיע העת ויום שנברא בו העולם יום שהוקם בו המשכן אז הקדוש ברוך הוא מחדש העולם להאיר אור אלוקי על בריותיו על ישראל עם קדושו והוא ראש חודש ניסן וכשמגיע בכל שנה ושנה העת ויום שהוקם בו המשכן, אז נעשה בפרט כל אחד ואחד מישראל בבחינת משכן, די אייבערשטער מאכט דא א הוקם המשכן, ונתתי משכני בתוככם, און השם משרה שכינותו בתוך כל אחד ואחד מישראל, אין דעם טאג השם משרה שכינותו בתוך כל אחד ואחד מישראל, והארה זו, הארה מיט אלף, הארה זו נעשה בכל שנה ושנה, כשישראל עושים תשובה, און מתחרטים על הרע שעושים מקודם, און מקבלים על עצמם את העול לקדש את עצמם, אזי השם קל רחום מאיר עלינו ברוב חסדו יזכור השם אשר היו אוהב באיזה יום שהוקם המשכן. קומט א גרויסע שבת צו גיין, ווי די ריזשינער רעבעס פלעגן זאגן א ניסן, ניסן, די גמרא זאגט כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, דרש'נט די גמרא רובץ ולא רבצן. מיט עפעס וואס מען מאכט עס שטענדיג דעמאלטס איז מען פטור פון עזוב תעזוב. זאגט דער ריזשינער אז די ענדע נון צום סוף מאכט אים פאר תמידי די ניסן ווייל עס איז יעדן יאר ניסים אין דעם חודש. א חודש פון ניסים. א חודש פון ניסים וואס אלע זענען פארנומען מיט דעם מיט דעם חודש פון ניסים. חודש פון ניסים. אבער ווער רעדט אויף ראש חודש ניסן. דעם שבת נאך שבת ראש חודש. וואס מען האט געהאט ארויסגענומען דרײַ ספרים. שטייט ר' פנחס'ל קאריצער האט געמיינט אז די דריי ספרים נעמט מען ארויס, שטייט אז עס מאכט זיך אויף אויבן שערים, שערים וואס עס מאכט זיך נישט אויף א גאנץ יאר, אבער ווער רעדט אז אין שבת ראש חודש ניסן דארף מען זיך נאר גיבן אביסל א שאקל מיט זיך גיבן אין גוטע זמנים זיך גיבן א זיך גיבן א באהעפט אז מען גייט אריין בכלל אין אביסל אנדערע זאכן, ס'איז א לשון די מגיד האט געזאגט פארן בית יוסף. די מגיד האט געזאגט פארן בית יוסף והנה עתך עת דודים הנה עתך עת דודים די גרעסטע אהבה אלו הימים הקדושים של חודש ניסן אלו הימים הקדושים של חודש ניסן קומט אביסל א אנדערע טעג דארף מען אביסל אביסל אריינגיין אין די ענינים זיך מיט אנדערע טעג. אויב מען פרעגט א קשיא אז ותן טל ומטר הייבט מען אן ז' חשון פארוואס הייבט מען אן ז' חשון ותן טל ומטר פארוואס? וועגן די וואס דארפן צוריק קומען עד פרת יא? ווען די וואס דארפן צוריק קומען זאלן צוריק קומען פון עולה רגל זיין נאך ז' חשון. פרעגט מען די קשיא איז האט מען געדארפט שוין יעצט אויפהערן צו זאגן ותן טל ומטר אויף צו אנהייבן יעצט. ווייל די וואס האבן געדארפט ארויסגיין צו פוס עולה רגל זיין זענען שוין יעצט ארויס פון שטוב ס'דא אסאך תירוצים אויף דעם אנדערע זאגן ווייל יעצט גייט מען מיט א מאנטל מיט א שירעם יעצט איז ווינטער דעמאלטס איז זומער שפעטער איז דאך זומער מען קומט נישט מיט קיין שירעם און מאנטל צו נישט קענען אבער קען אויך זיין א פשוטע תירוץ אויפן וועג צום בית המקדש האסט נישט קיינעם צו גיסט זיך גיי דיך זעהן מיטן אייבערשטן אין גן עדן העליון וועם אינטערעסירט יעצט מיין גאסט איז ער א רע ר זאלסט זיך גיין זעהן מיטן אייבערשטן יעדער איינער איז געווען דארט אין גן עדן העליון וועם ווער טראכט דען צו רעדן אבער צוריק צו וועגס דעמאלטס קען מען טראכטן צו רעדן פלעגן צו זאגן אז אלץ חודש ניסן אבער יעדער איינער האט זיך זיינע טרדות און זיינע בלבולים און ס'האט נישט גענוג לייגט צו די התעוררות אויפן קאפ און פארט שוין אלע זיבן זייטן אבער געדענק די אלטע ווארט פאר פסח פאר גרויסע זמן פאר ליל שימורים חודש ניסן חודש ניסן ס'איז אנדערע טעג אנדערע טעג דער שם משמואל ברענגט אז זיין אז דער זיין טאטע דער אבני נזר זאגט מרוב בהירות קדושת הימים האלה קען ער נישט שלאפן ער דארף נישט שלאפן דארף נישט שלאפן און די זאגט דאס ווען ווען איינער פארדינט א פינף און זיבעציגער א פינף און זיבעציגער געווינען א גורל א הגרלה אין לאטו זאגט ער דארף ער שלאפן ער קען נישט שלאפן ער דארף נישט שלאפן אזוי אזוי האט ער מוז איך געקוידש וויסן על כל פנים מ'גייט אריין אין אין זמנים אזוי וואס זיך געבן א נעם דער אבני נזר ברענגט אין א תשובה אורח חיים שין למד וואו ברענגט ער דארט נאך די קדושת הימים זאגט והימים האלו יקרי הערך שעה ליום יחשב שעה ליום יחשב און אביר הרועים ברענגט מען אות ריש סמך דלת אז בימי חודש אז דער שם משמואל האט אים געזאגט אז בימי חודש ניסן דער אבני נזר זיך געדרייט מסתובב והולך בעולמות העליונים ושמחמת גודל בהירות קדושת הימים אין צריך לישון כלל אין דעם ימים המבורכים גייט מען שרייען די יו ט דעם שבת אין דעם ימים המבורכים מ'גייט אריין אין טעג וואס איז ימים המבורכים און ממילא דער מגיד האט געזאגט פארן בית יוסף איז א מגיד פון הימל געווען עס שטייט אין פרשת אמור דער לשון והנה עתך עת דודים איז הימים הקדושים של חודש ניסן ממילא רבותי אין איין ווארט אבער ווי זאגט רב הערשל רימאנאווער ער שרייבט החודש הזה לכם גייט מען שרייען די וואך ראש חדשים זאגט רב הערשל רימאנאווער דעם לשון החודש הזה הוא ראש לכל מיני התחדשות המעותדים לבוא, אלע נייע זאכן, און ממילא זאגט ער ויש ביד אדם לזכות אז לעוז ותעצומות הנפש שיוכל תמיד להתחזק ולהתחיל את עבודתו מחדש ולא להתפתות מהיצר המרמהו שכבר אין לו תקנה חס ושלום. החודש הזה לכם ראש חדשים דער ראש אויף אלע התחדשות וואס יעדער איינער קען באנייט ווערן. יעדער איינער באנייט זיך נאר דארף זיך געבן א שאקל מיט מיט דעם ער ווערט באנייט נאר זיך געבן אן אמת'ן שאקל מיט ווי ר' זלמן בריזל געפלעגט זאגן כל האומר תהלה לדוד גימל פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא האט ער געזאגט ר' זלמן אז א בחור קען זאגן דריי מאל א טאג

משה רבנו זאגט מען גייט שרייען ויאמר ה' דעם שבת ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמור החודש הזה לכם ראש חדשים די מצוה ראשונה שנצטווה בו ישראל די ערשטע מצוה וואס מען האט געהייסן זאגט ער מצוה ראשונה שנצטווה בו ישראל און וואס איז געווען די ציווי החודש הזה לכם ראש חדשים התחדשות זאגט ער א מענטש זאגט איך וויל זיך חדש'ען איך האב שטענדיג די ניסיון זאגט ער נעם בארץ מצרים אין בוץ אין דעם מצרים דא זאגט די אייבישטער גיב א געשריי זיך באנייען אין דעם בוץ זיין לשון החודש הזה לכם זאגט ער היא מצוה ראשונה שהשם ציוה אותו ואמר להם עוד בהיותם בארץ מצרים אין מצרים להורות בזה שאיש יהודי הרוצה להתקרב להשם יתברך

טייטשט ער דארט נאר האט ער געזאגט אזוי פועל אמת שפעולתו אמת, אלע פעולות פונעם אייבערשטן איז אמת, איז פארוואס וללבנה אמר שתתחדש? פארוואס איז די זון די גאנצע צייט שטענדיג די זעלבע, און די לבנה גייט ארויף און אראפ, ארויף און אראפ, ארויף און אראפ, פארוואס? וללבנה אמר שתתחדש, ווייסט פארוואס? ווייל עטרת תפארת, די לבנה דאס איז די סימן לעמוסי בטן הייסן אידן. און נאך אין סיי הייסט מיר א מיסע מיני בוטען הייסט אים אז ער די וועלט איז א סימן למיסע בוטען שאין מחסידים לחדש כמותו דאס איז דאך שטענדיג מחדש זיין גארנישט גארנישט גארנישט אלעס איז אזא עקסטער א נייע מולד א נייע מולד און ווי זאלסט עס שרייען ווער האט עס געשרייען דארט נאך חודש אזעלע פרעמען ראש חדשים שטענדיג זיך דערהייבן זיך דערהייבן און די גמרא זאגט דארטן כל דבר שאינו גבוה מן הארץ קרוי שרץ רעש אין פרשת בראם דיין קען נישט טאנצן אויף דער ערד איז רשע ער קען נישט עפעס א טאנץ געבן און ער זאגט איך קען נישט אין דער סאדאווער איז דאך לויט יא די נערן ווי רויסט אויף זיין עקזיסטענץ די קענסט יא גיב א הייב אן החודש הזה לכם ראש מוז שוין זאגן די האנט

אַן הונדערטער. אין קאָצק פֿלעגט מען זאָגן, אַז ס'איז נישט געװען קײן נישטאָ קײן אַלטער ייִד. עס איז אױך פֿאַר אַ נײַנציקער, ס'איז דרײַ יונגעלײַט. דער נײַנציקער פּונקט װי דרײַ דרײַסיקער, ער געהאַװעט דרײַ. אָבער זען אַ בחור, װאָס זאָל זײַן פּונקט װי זיבן אַלטע ייִדן, דאָס איז שױן אַ חידוש. אױף דעם בעט מען הײַנט, אױף דעם זאָגט מען החודש הזה לכם התחדשות, װי ער באַנײט. װי זאָגט דער שׂפֿת-אמת? זאָגט, אַז דער כּהן הדיוט האָט געברענגט אַ מנחת-חינוך װען ער האָט אָנגעהױבן צו אַרבעטן בײַ עבֿודה. מנחת-חינוך, אײנמאָל אין לעבן. איינמאל אין לעבן ביי די דרייצן. איז מיר אז די זעלבע מנחה האט די כהן גדול געברענגט יעדן טאג צוויי מאל מחציתה בבוקר מחציתה בערב, זאגט שפת אמת איז די געדאנק ווייל דער כהן גדול האט געהאט דעם דעת אז כאילו יעדן טאג איך הייב אן טון א נייע עבודה, פונקט ווי ער האט יעדן טאג געלייגט תפילין פונקט ווי א בר מצוה בחור די ערשטע מאל, פארשטייסטו? דערפאר האט ער געברענגט דער חביתי כהן גדול יעדן טאג. יעדן טאג האט געברענגט די פרישקייט, די לעבעדיגקייט, דער של"ה הקדוש האט געזאגט אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ווי דער של"ה הקדוש זאגט וחי בהם, ווי דער רשי זאגט אין ברכות, דף נ א, עשרה דברים נאמרו בכוס, איינע פון די זאכן איז חי, דארף זיין חי, דער רשי וואס הייסט עס חי אי נמי, פריש"ק בלע"ז, זאגט דער של"ה הקדוש, אזוי זאגט דער של"ה הקדוש, אז אשר יעשה אותם וחי הייסט זיין מיט א פרישקייט, א ברען, א פרישקייט.

אזוי ביים לערנען אזוי ביים דאווענען דער רבי ר' אהרן ברענגט שמעתי מפה קודש אדמו"ר מסאכטשוב זצ"ל דער אבני נזר כי כל הצרות כל הדחקות והצרות שיש לישראל בכל העולם רחמנא ליצלן היא הכל בשביל שלומדים הגמרא כאדם שרוצה לישון שלאפענדיג ער האט נאכאמאל געלערנט אי אוי אולם ער זאגט למציית לדברי ווען מען פאלגט מיר זאגט ער אני ערב בדבר, זאגט דער אבני נזר, איך בין ערב, זאל מען גיין לערנען מיט א פרישקייט, העט ער נישט פילן שום קלעם פון פארלוסט, גיי, שום דאקטער, ס'וועט נישט אויסגיין גארנישט, און טאמער איינער זאגט ער לערנט מיט א פרישקייט, און חשבון באנק איז דארט נישט בסדר, זאל ער וויסן אז דער אבני נזר מכחיש עס, אדער די מנהל באנק האט א טעות,